בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה, דף כ"ב. מיר הייבן אן דף כ"א עמוד ב' אונטן ביי די צווייטע משנה, זאגט די הייליגע משנה, שלושה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי, רבן גמליאל איז געווען א אייניקל פון בית הלל, פון דעסט איז געווען דריי זאכן וואס ער האט מחמיר געווען כשיטת בית שמאי, וועלכע דריי זאכן? איז אזוי, די ערשטע זאך, אין טומנין את החמין ביום טוב, ס'טייטש אמאליגע צייטן, פלעגט מען צוגרייטן הייס וואסער אויף שבת, מען האט נישט געקענט קאכן שבת, איז פאר שבת האט מען באהאלטן סטייטש מען האט גענומען הייס וואסער, עס אריינגעלייגט אין א טאפ און מען האט צוגעדעקט דער טאפ מיט קישענעס מיט דאכענעס, אזוי האט זיך עס געהאלטן הייס ביז שבת. יעצט שבת אליין אדער יום טוב אליין טאר מען דאס נישט טון ס'איז איסור מדרבנן, איז דא די משנה רעדט זיך ווען יום טוב איז פרייטאג, זאגט די משנה, רבן גמליאל האט מחמיר געווען כשיטת בית שמאי אז מען זאל נישט טומן זיין פון יום טוב אויף שבת, מ'וועט זעהן טאקע די טעם אין די גמרא וואס איז די חומרא דא פון די בית שמאי וואס האלטן די בית הלל. על כל פנים די צווייטע זאך איז, ואין זוקפין את המנורה ביום טוב, מ'הייבט נישט אויף קיין מנורה, וואס טייטש א לייכטער וואס פאלט צאם, דאס מיינט פשטות אין זוקפין את המנורה אז פאלט צאם א לייכטער, טאר מען דאס נישט אויפהייבן, מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס דאס מיינט. די דריטע זאך איז, ואין אופין פיתין גריצין, אלא רקיקין, אז מען טאר נישט באקן קיין דיקע ברויט, ס'איז א גרויסע טרחה יום טוב, נאר דינע ברויטלעך. אמר רבן גמליאל, רבן גמליאל האט טאקע געזאגט, אז מימיהן של בית אבא לא היו אופין פיתין גריצין אלא רקיקין, אז נאך פון מיין טאטנ'ס שטוב געדענק איך מ'האט טאקע נאר געבאקן דינע ברויטלעך, אמרו לו, האבן די חכמים אים געזאגט, זיי האבן זיך געקריגט אויף אים, זיי האבן געזאגט מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן, און מקילין לכל ישראל להיות אופין פיתין גריצין וחררין. ס'טייטש די חומרא וואס איז געווען ביי דיין טאטן אין שטוב איז געווען א חומרא וואס מען האט זיך דארט געפירט, אבער גע'פסק'נט האבן זיי אוודאי גע'פסק'נט אז מען מעג באקן דיקע ברויט אויך. זאגט די הייליגע גמרא, די ערשטע זאך האט מען געזען אז רבן גמליאל האט מחמיר געווען כשיטת בית שמאי אז וואס אז אין טומנין את החמין ביום טוב, מען איז נישט טומן קיין חמין פון יום טוב אויף שבת, פרעגט די גמרא היכי דמי, וועלכע ציור רעדט זיך דאס, אי דאנח עירובי תבשילין, א איד וואס האט געמאכט עירובי תבשילין מאי טעמא דבית שמאי, און פארוואס זאגן די בית שמאי מען זאל נישט טומן זיין, האט דאך געמאכט עירובי תבשילין מעג קאכן מעג באקן, אוודאי מעג מען מטמין זיין אויכעט, ואי דלא אנח עירובי תבשילין, איינער וואס האט נישט געמאכט עירובי תבשילין מאי טעמא דבית הלל, און וואס עפעס לאזן די בית הלל יא, מטמין זיין פון יום טוב אויף שבת, מען טאר דאך גארנישט טון פון יום טוב אויף שבת, ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא, לעולם אימא לך, שלא הניח עירובי תבשילין, וכדי חייו שרו ליה רבנן, וואס טייטש, ס'רעדט זיך ביי א איד וואס האט נישט צוגעגרייט עירוב תבשילין, פונדעסטוועגן האלטן די בית הלל אז כדי חייו איז טייטש ממש די מינימום מינימום האבן חכמים געלאזט טוהן פאר א מענטש האט נישט צוגעגרייט קיין עירוב תבשילין ווייל ער דארף דאך עפעס לעבן ער דארף דאך עפעס עסן שבת און פון דעם רעדט די משנה וואס טייטש די בית שמאי לאזט דאס אויך נישט בית הלל האט עס יא געלאזט און רבן גמליאל האט מחמיר געווען כשיטת בית שמאי זאגט טאקע די גמרא ורב הונא לטעמיה רב הונא גייט דא כשיטתו דאמר רב הונא מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת אז מעג מען אים באקן א קליינע ברויט און מבשלין לו קדרה אחת מען קאכט אים א קליינע טאפ און מדליקין לו את הנר מ'מעג אים צוגרייטן א לעכט פון יום טוב אויף שבת משום רבי יצחק אמרו אף צולין לו דג קטן מען מעג אים אויך פרעגלען א קליינע פיש תניא נמי הכי מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא כשיטת רב הונא מי שלא הניח עירובי תבשילין אופין לו פת אחת טומנין לו קדרה אחת מדליקין לו את הנר מחמין לו קיתון אחד ויש אומרים אף צולין לו דג קטן על כל פנים דאס איז אלעס די שיטת בית הלל רבן גמליאל האט מחמיר געווען כשיטת בית שמאי, אזוי איז איין תירוץ די גמרא. רבא אמר, רבא זאגט ניין, לעולם שהניח, ס'רעדט זיך ביי א איד וואס האט יא צוגעגרייט ערוב תבשילין, איי אויב אזוי וואס איז די פראבלעם? ושאני הטמנה דמוכחא מילתא דאדעתא דשבתא קעביד, פ אפילו א איד וואס האט צוגעגרייט ערוב תבשילין, דאס איז צו קאכן, צו באקן, הטמנה זעהט מען קלאר אין זיינע מעשים, ער איז מטמין עפעס אויף שבת, דאס העלפט נישט ערוב תשילין, ערוב תשילין העלפט נאר צו קאכן, וואס קאכן קען מען זיך איינרעדן ער טוט אויף יום טוב אויכעט, באקן קען מען זיך איינרעדן טוט אויף יום טוב אויכעט, א זאך וואס איז מוכחא מילתא אז מען טוט עס אויף שבת, דאס טאר מען קיינמאל נישט טון. איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא צו רבא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, האט מען שוין געזען די ברייתא, חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופין אלא אם כן עירב בפת ואין מבשלין, אלא אם כן עירב בתבשיל ואין טומנין, אלא אם כן היו לו חמין טמונין מערב יום טוב, בית שמאי זאגט דא קלאר אין די ברייתא, על כל פנים אזוי זאגט חנניה, אז מען טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת, נאר טאמער די עירוב תבשילין איז א געקעכאכץ, מען טאר נישט באקן, נאר טאמער די ערוב תבשילין איז א געבעקס, מען טאר נישט מטמין זיין, נאר טאמער מען האט געמאכט הטמנה ערוב תבשילין, ס'טייטש די ערוב תבשילין דארף זיין די זעלבע סארט זאך וואס דאס טוט מען, על כל פנים זעהט מען דאך דא אז הא היו לו חמין טמונין מיהא עביד, ואף על גב דמוכחא מילתא דאדעתא דשבתא קעביד, ס'טייטש מען זעהט דאך דא קלאר אז די בית שמאי האלטן אז טאמער איינער איז מטמין א ערוב תבשילין מעג מען יא מאכן הטמנה פון יום טוב אויף שבת אפילו ס'איז מוכחא מילתא דאדעתא דשבתא קעביד, ענטפערט די גמרא אלא אמר אביי, כגון שעירב לזה ולא עירב לזה, וחנניה ואליבא דבית שמאי, ס'איז זייער פשוט, זאגט אביי אונזער משנה רעדט זיך טאקע ביי א איד וואס האט צוגעגרייט ערוב תבשילין א געקעכאכץ אדער א געבאקאכץ אבער ער האט נישט געמאכט הטמנה, איז ביי אזא ציור זאגן דאך די בית שמאי מ'טאר טאקע נישט מאכן הטמנה, און אזוי טאקע די חומרא האט זיך רבן גמליאל נוהג געווען, מה שאין כן לויט די בית הלל איז גענוג אז מען מאכט א געקעכאכטס און מיט דעם קען מען שוין באקן און קאכן און מטמין זיין און טון אלעס. זאגט די גמרא ווייטער, די צווייטע זאך האט מען געזען אין די צווייטע חומרא פון ר' גמליאל, ואין זוקפין את המנורה. זאגט די הייליגע גמרא, מאי קעביד וואס איז די פראבלעם, א לייכטער איז אראפגעפאלן טאר מען דאס נישט אויפהייבן? ענטפערט די גמרא, אמר רב חיננא בר ביסנא הכא במנורה של חוליות עסקינן, דא רעדט זיך א מנורה פון אזעלכע שטיקלעך וואס מען קען צאמדרייען מען קען עס צונעמען מען קען עס אויפבויען אזוי, ס'איז געמאכט אויף צו צונעמען און אויפצובויען, וואס קודם כל מדאורייתא הייסט דאס זיכער נישט קיין בונה צאמצושטעלן אזא סארט זאך, ווייל ס'איז געמאכט אויף דעם, ס'איז נאר דמיחזי כבונה. ס'קוקט אויס ווי בונה איז אזוי דא איז די בית שמאי מחמיר דבית שמאי סברי יש בנין בכלים בית שמאי האלט סתם אזוי ביי כלים איז דא בנין ממילא דא ס'איז מיחזי כבונה ס'איז א כלי לאזן זיי נישט אויפשטעלן אזא מנורה בית הלל סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים ס'איז נישט דא בנין סתירה בכלים און דערפאר איז די בית הלל זענען נישט מחמיר ביי דעם זאגט די גמרא ווייטער עולא איקלע לבי רב יהודה עולא איז אנגעקומען צום שטוב פון רב יהודה קם שמעיה זקף לה לשרגא, און דער שמש פון עולא האט אויפגעשטעלט א ליכטל, וואס טייטש, ער האט געמאכט אז דער קנויט פון די לעכט זאל זיך אוועקרוקן פון די אויל, אזוי די לעכט זאל זיך פריערט אויסלעשן, ער האט געוואלט ס'זאל טונקל ווערן. איז איתיביה רב יהודה לעולא, האט רב יהודה א קשיא געפרעגט צו עולא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר, טאמער איינער לייגט צו אויל צו א לעכט שבת, איז ער חייב אלס מבעיר, ער לייגט דא צו צום פייער, והמסתפק ממנו, טאמער איינער נעמט ארויס אויל פון א לעכט, חייב משום מכבה, איז ער חייב אלס מכבה לעשט אויס די לעכט, איז על כל פנים יום טוב איז כיבוי אויך א איסור, מען מעג נאר אנצינדן א פייער לצורך אוכל נפש אבער אויסלעשן נישט, און פארוואס דא האט די שמש געמעגט ארויסנעמען אויל פון די לעכט אוועקרוקן די קנויט פון די לעכט, אמר ליה האט עולא טאקע געזאגט צו ר' יהודה לאו אדעתאי, ער האט מיר נישט געפרעגט, אוודאי טאר מען דאס נישט טון, זאגט די גמרא אמר רב, האט רב געזאגט, קנבא שרי, יום טוב מעג מען, די קנויט ווען מען צינדט אן א קנויט איז פון אויבן אסאך מאל ווערט שווארץ, און די שווארצע חלק אויף די שפיץ קנויט איז מונע פון די פייער זאל שיין ברענען, זאגט רב מען מעג אפפליקן אפשניידן די שווארצע שטיקל כדי די פייער זאל שענער ברענען יום טוב זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי האט אבא בר מרתא א שאלה געפרעגט פון אביי מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר צו מען מעג פארלעשן א לעכט אלס תשמיש המיטה איינער וויל זאל זיין טונקל אין צימער אמר לו האט ער אים געענטפערט אפשר בבית אחר קענסט גיין צו א צווייטע שטוב דארפסט נישט פארלעשן די לעכט האט ער אים צוריק געפרעגט אין לו בית אחר מאי טאמער ס'איז נישטא קיין צווייטע שטוב, זאגט אביי אפשר לעשות לו מחיצה, מ'קען מאכן א מחיצה, מ'דארף נישט פארלעשן, האט אים צוריק געפרעגט אין לו לעשות מחיצה מאי, האט ער אים געענטפערט אפשר לכפות עליו את הכלי, מ'קען איבערדעקן א כלי מיט די לעכט אזוי מאכט מען טונקל, האט אים צוריק געפרעגט אין לו כלי מאי, טאמער האט נישט קיין כלי, אמר ליה, האט אביי געזאגט אסור, מ'טאר נישט, איתיביה, פרעגט יעצט אבא בר מרתא, א קשיא אויף אביי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה, מען טאר נישט אויסלעשן אזא האלץ וואס ברענט כדי צו חס זיין אויף די האלץ ווייל מען וויל די האלץ, אבער ואם בשביל שלא יתעשן הבית, טאמער די הויז ווערט שטארק פאררויכערט, מען וויל נישט די רויעך, או הקדירה אדער טאמער א טאפ ווערט שטארק פאררויכט פון א פייער, דעמאלטס מותר, מעג מען אויסלעשן די פייער יום טוב, פארוואס ווייל דאס הייסט צורך יום טוב, מען וויל נישט די הויז זאל זיין פאררויכערט מען וויל נישט א טאפ זאל זיין פאררויכערט, על כל פנים איז וואס איז דאס אנדערש פון פארלעשן א לעכט פאר תשמיש, אמר ליה האט אביי געענטפערט ההיא רבי יהודה היא כי קאמינא אנא לרבנן, ס'טייטש יא די ברייתא לאזט פארלעשן א לעכט וועגן רויעך דאס איז שיטת רבי יהודה, איך פסקן מיט די חכמים, ס'טייטש אזוי ס'איז דא א רבי יהודה וואס מ'עט זעהן אין דף כח וואס רבי יהודה האלט נישט נאר אוכל נפש מעג מען טוהן נאר אויך מכשירי אוכל נפש, וואס מכשירי אוכל נפש איז נישט די עסן אליין נאר כל מיני זייטיגע זאכן וואס מאכט א מענטש באקוועם זאל קענען עסן דאס מעג מען אויך, רש"י ברענגט די לימוד און לערנט עס ארויס פון הוא לבדו יעשה לכם, לכם מיינט לכל צרכיכם, אלע זאכן וואס מ'דארף צו כדי צו עסן צו זיין באקוועם מעג מען טוהן יום טוב לויט רבי יהודה. איז על כל פנים זאגט אביי, לויט רבי יהודה מעג מען טאקע פארלעשן א פייער סיי פאר תשמיש סיי אלס די רויעך, אבער לשיטתי, לשיטת החכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יהודה טאר מען נישט. זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה אביי מרבה, אביי האט אן איבעיא געפרעגט פון רבה מהו לכבות את הדליקה ביום טוב, צו מען מעג פארלעשן א פייער יום טוב, און ער איז מסביר היכא דאיכא סכנת נפשות לא קא מבעיא לי, פארשטייט זיך אויב ס'איז דא א סכנה אוודאי מעג מען דאפילו בשבת שרי כי קא מבעיא לי משום איבוד ממון, אלץ חס צו זיין אויף די געלט, מאי וואס איז די דין צו מען מעג פארלעשן א פייער צו נישט, אז מען וועט לאזן די פייער ברענען און די גאנצע הויז וועט פארברענט ווערן, ס'איז א איבוד ממון, נאך מער, ס'וועט נישט זיין וואו צו וואוינען, ס'איז אויך מכשיר אוכל נפש. אמר ליה ענטפערט רבה אסור, מען טאר נישט פארלעשן א פייער. איתיביה פרעגט אביי פון די ברייתא וואס מען האט יעצט געזען, אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדירה מותר, זעהט מען מעג יא פארלעשן א פייער, די שטוב זאל נישט ווערן פאררויכערט כל שכן אז די גאנצע שטוב ברענט, ענטפערט רבה ההיא רבי יהודה היא כי קאמינא אנא לרבנן. זאגן מיר ווייטער בעא מיניה רב אשי מאמימר, אויך אן ענדליכע שאלה מהו לכחול את העין ביום טוב, צו מען מעג אריינלייגן אזא פארב א בלויע פארב וואס מען פלעג אריינלייגן אין די אויג לצורך רפואה, צו מען מעג דאס טון יום טוב, זאגט ער אזוי היכא דאיכא סכנה, דארט וואו ס'דא א סכנה, כגון, רירא דיצא, דמא, דמעתא וקדחתא, ותחילת אוכלא, ס'טייטש דארט איז א סכנה אז ס'קומט ארויס פון די אויג אזא אייטער אדער די אויג שטעכט אדער ס'קומט ארויס בלוט ס'איז אסאך טרערן די אויג ברענט און מ'רעדט אנפאנג מחלה וואס דעמאלטס איז ממש א סכנה אה די אויג איז אין א סכנה די גאנצע מענטש איז אין א סכנה דארט לא מבעיא לי דאפילו בשבת שרי אוואדע מעג מען זיך היילן שבת ווייל ס'איז ממש א סכנת נפשות כי קא מבעיא לי ווי די בעיא סוף אוכלא ופצוחי עינא ס'טייטש סוף פון די מחלה די אויג איז שוין כמעט אינגאנצן אויסגעהיילט, מען וויל סך הכל בעסער מאכן די אויג, מאי וואס די דין? אמר ליה, האט אמימר געענטפערט אסור, איתיביה האט ער געפרעגט פון די זעלבע ברייתא אין מכבין את הבקעת, זעהן מיר דארט מען מעג פארלעשן א פייער פאר רויעך, ס'איז מכשירי אוכל נפש פארוואס זאל מען דא נישט טארן, האט אים געענטפערט ושני ליה כדשנין אזוי ווי מען האט פריערט געענטפערט אז די ברייתא איז כשיטת רבי יהודה, אבער די תירוץ איז געווען כשיטת חכמים,

לכאורה ווייל דאמר עולא בריה דרב עילאי, כל צרכי חולה עושין על ידי נוכרי בשבת, ווייל אונז האבן מיר דאך א מימרא פון עולא בריה דרב עילאי אז א איד מעג זיך באנוצן מיט א גוי לצרכי חולה, און די זעלבע זאך ואמר רב המנונא, כל דבר שאין בו סכנה, אומר לנוכרי ועושה, אז א זאך איז נישט דא קיין סכנה אפילו א איד טאר עס נישט טון, אבער פאר א חולה האבן חכמים מתיר געווען צו זאגן פאר א גוי, אבער פונדעסטוועגן, זאגט רב אשי הני מילי היכא דלא מסייע בהדיה, דארט ווען די איד העלפט נישט די גוי קען מען זיך באנוצן מיט א גוי, אבל מר קא מסייע בהדיה, דקא עמיץ ופתח, אבער דו העלפסט די גוי אריינלייגן די כחול אין די אויג, ווייל דו עפנסט די אויג דו פארמאכסט די אויג, דו העלפסט צו, און ממילא וויאזוי ביסטו מתיר? ומלאי האט א מימר אים געזאגט, איכא רב זביד דקאי כוותך, רב זביד האט מיר געפרעגט די זעלבע קשיא, ושניי ליה, און כ'האב אים געענטפערט מסייע אין בו ממש ס'טייטש צוהעלפן איז גארנישט, ווי רש"י ברענגט די דוגמא מסכת שבת, טאמער צוויי מענטשן טוען א מלאכה צוזאמען, ס'טייטש טאמער צוויי מענטשן למשל שלעפן א באנק אין א רשות הרבים, און איינער קען עס טון אן דעם צווייטן, אבער דער צווייטער קען עס נישט טון אן דער ערשטער, דעמאלטס איז פשט כאילו דער ערשטער טוט עס אליין, ווייל ער וואלט עס געקענט טון אליין. זעלבע זאך דא, דער גוי בעצם וואלט געקענט אריינלייגן די כחול אין די אויג אן קיין שום הילף, אן זאלסט עפענען פארמאכן די אויגן, נאר וואס דען, ער עפנט פארמאכט די אויגן, דאס טייטשט נישט אז ער האט א חלק אין דעם, און דערפאר מעג מען זיך באנוצן מיט א גוי. זאגט די גמרא ווייטער אמימר שרא למכחל עינא ביום טוב שני של ראש השנה, אמימר האט מתיר געווען צו לייגן די כחול די רפואה אין די אויג די צווייטע טאג יום טוב אפילו ראש השנה, פארוואס ווייל יום טוב שני האט ער געהאלטן קען מען מיקל זיין ס'נאר א דרבנן, אמר לה רב אשי לאמימר והאמר רבא מיר האבן דאך געזען מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממין ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל אז טאמער א מענטש א איד איז געשטארבן איז די ערשטע טאג יום טוב דארף מען זיך באנוצן מיט גוים אים צו באגראבן, די צווייטע טאג יום טוב יום טוב שני של גליות האבן חכמים מיקל געווען און מ'האט געזאגט אפילו אידן מעגן אים באגראבן ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה אפילו ראש השנה האט מען מיקל געווען מה שאין כן בביצה ביי ביעא איז אנדערש ווייל ביי ביעא האבן מיר געזען הייסט די צווייטע טאג ראש השנה ווי א יומא אריכתא ווי א קדושה אחת וואס א ביעא שנולדה די ערשטע טאג ראש השנה טאר מען זיך נישט באנוצן די צווייטע טאג, זעהן מיר ראש השנה, די צווייטע טאג ראש השנה איז הארבער ווי סתם ימים טובים, און וויאזוי האט אמימר מתיר געווען צו פארבן די אויג צו אריינלייגן די רפואה די צווייטע טאג ראש השנה, אמר ליה, האט אמימר געענטפערט, אנא כנהרדעי סבירא לי, דאמרי אף בביצה, איך האלט ווי די נהרדעי וואס זיי זאגן טאקע אז אפילו א ביצה מעג מען אויך עסן צווייטע טאג ראש השנה טאמער עס איז געבוירן די ערשטע טאג, אי מאי דעתיך וואס וועסטו מיר פרעגן, דילמא מעברי ליה לאלול, אזוי ווי מען האט געזעהן די גאנצע חשבון, טאמער עס האט זיך געמאכט אז מען האט מעביר געווען אלול אין ארץ ישראל, וואס טייטש אז די עדים זענען אנגעקומען מן המנחה למעלה, וואס דאס איז טאקע די פשט פון די גאנצע תקנה אז ביידע טעג ראש השנה איז א קדושה אחת, אבער אויף דעם האמר רב חיננא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, ס'איז קיינמאל נישט געשען, די עדים זענען אלעמאל אנגעקומען אינדערפרי, אסאך פאר מנחה, און במילא היות וואס מען האט קיינמאל זיך נישט באנוצט מיט די תקנה, איז פשט ראש השנה איז נישט איין לאנגע קדושה, נאר ס'איז צוויי באזונדערע קדושות ספיקא דיומא אזוי ווי אלע אנדערע ימים טובים, און דערפאר האט ער מתיר געווען יום טוב שני של גליות צו היילן די אויג. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה, ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין, זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא תנו רבנן, בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה בפסח, מען טאר נישט באקן דיקע ברויט פסח, און בית הלל מתירין, בית הלל לאזן יא. יעצט ווי די גמרא פארשטייט יעצט, דא רעדט מען פון מצה, בית שמאי זאגט מען טאר נישט מאכן צו דיקע מצה, פארוואס? ווייל ס'איז א חשש עס וועט חמצ'דיג ווערן. זאג מיר וכמה פת עבה, וואס מיינט דיקע ברויט וואס דאס לאזן יא די בית הלל בית שמאי לאזט נישט, אמר רב הונא טפח, שכן מצינו בלחם הפנים טפח, די לחם הפנים האט דאך נישט געטארט זיין קיין חמץ, און ס'איז געווען דיק א טפח ווי רשי זאגט מ'לערנט ארויס אין דעם פסוק הייסט טאקע לחם הפנים, פנים אין פנים פחות מטפח, מ'לערנט ארויס אין סוכה, על כל פנים אז לחם הפנים איז געווען דיק א טפח האלט בית הלל, יעדע מצה מעג זיין דיק ביז א טפח, מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף ס'קען נישט זיין אזא זאך, ווייל אם אמרו בזריזין, יאמרו בשאינן זריזין, דארט ביי די לחם הפנים איז געווען זריזין, ס'איז געווען די בית גרמו, זיי זענען געווען ממונה אויף דעם, און זיי האבן געקענט אויפפאסן זאל נישט חמצ'דיג ווערן, אבער סתם איינער קען מען זיך פארלאזן אויף דעם? און די זעלבע זאך, אם אמרו בפת עמילה, יאמרו בפת שאינה עמילה, רש"י ברענגט דא די גמרא אין מנחות, אז יעדעס איינצעלנע מנחות האט מען געדארפט אויסקלאפן און אויסרייבן הונדערטער מאל, איז פארשטייט זיך אין אזא מין אויסגעארבעטע טייג, דארט אזא לחם הפנים איז נישט חמצדיג געווארן, אבער סתם אזוי מאכן א מצה דיק א טפח, און די זעלבע זאך אם אמרו בעצים יבשים, יאמרו בעצים לחים, בית המקדש איז געווען שפעציעלע טריקענע האלץ ווי רשי ברענגט אז ביז ט"ו באב האט מען געהאקט די האלץ ווייל דעמאלטס איז עס געווען טריקן, אבער סתם אזוי אין א יעדע אויבן מיט יעדע האלץ קען מען דען, און די זעלבע זאך אם אמרו בתנור חם, יאמרו בתנור צונן, דארט אין בית המקדש איז געווען א שפעציעלע הייסע אויבן, וואס מען האט גענוצט יעדן טאג, ס'קען זיין דארט איז טאקע נישט געווען א חשש זאל חמצ'דיג ווערן אבער סתם מאכן מצה דיק א טפח, און די זעלבע זאך אם אמרו בתנור של מתכת, יאמרו בתנור של חרס, סתם אזוי א תנור, א אויוון איז דאך געמאכט פון חרס, אין בית המקדש האט עס געדארפט זיין געמאכט פון אייזן, ווייל ס'האט געדארפט האבן א דין פון א כלי שרת, זאל מקדש זיין די לחם הפנים די שתי הלחם, איז על כל פנים ס'געווען גאר הייס דארט, ממילא קען נישט זיין אז דאס איז דא די מחלוקת פון בית שמאי און בית הלל, און ס'קען נישט זיין אז די בית הלל לאזט מאכן מצה דיק א טפח, נאר וואס דען, אמר רבי ירמיה בר אבא, איז רבי ירמיה בר אבא זאגט דא שאלית את רבי ביחוד, כ'האב געפרעגט מיין רעבן פריוואט, ומנו ווער געווען זיין רעבן רב, האט ער אים געפרעגט מאי פת עבה, וואס איז דאס פת עבה, האט ער אים געענטפערט פת מרובה, ס'טייטש אסאך ברויטן, מען טאר נישט מאכן מער ברויט וויפיל מען דארף, דאס איז בעצם דא די מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי זאגט אין אופין פת עבה מען טאר נישט מאכן מער ברויט ווי מען דארף, פארוואס? ווייל ס'איז כאילו מען באקט אויפן וואכן טאג, און בית הלל האלט מען מעג, האט מען שוין אויך געזען די סברא פון די בית הלל, ווייל וואס מער ברויט ס'איז דא אין א אויוון, אלץ בעסער די ברויט קומט ארויס, דערפאר הייסט עס צרכי יום טוב. איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז די מעשה איז געווען מיט אנדערע, אז אמר רבי ירמי' בר אבא אמר רב, שאלית את רבי ביחוד אז רב איז דער וואס האט געפרעגט זיין רעבן ומנו ווער איז געווען זיין רעבן רבינו הקדוש, דאס איז די הייליגע תנא רבי, מאי פת עבה פת מרובה, אויב אזוי ואמאי קרו ליה פת עבה, פארוואס רופן עס אן דא אין די ברייתא די בית שמאי בית הלל פת עבה, משום דנפישא בלישה, ווייל בשעת וואס מ'קנעט די טייג איז עס גאר דיק, מ'קומט ארויס פון א דיקע טייג קומט ארויס אסאך ברויט, דערפאר הייסט עס פת עבה, אי נמי איז דא וואס זאגן אז באתריה דהאי תנא פת מרובה פת עבה קרו ליה, אין די שטאט פון די תנא וואס האט פארגעלערנט די ברייתא פלעגט מען רופן אסאך ברויט פת עבה, דערפאר רופט ער עס אין די ברייתא פת עבה, פרעגט אבער די גמרא מכדי משום דקא טרח טרחא דלא צורך הוא, מאי איריא פסח, אפילו בשאר ימים טובים נמי, וואס א שייכות האט עס מיט פסח, אין די ברייתא שטייט פסח ס'האט דאך נישט קיין שום שייכות צו פסח, ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, ותנא ביום טוב דפסח קאי, די תנא וואס האט געלערנט די ברייתא האט פונקט געהאלטן מיטן לערנען הלכות פסח, האט ער עס געלערנט אויף פסח, זאגט טאקע די גמרא, תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך טאקע קלאר געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים, אין אופין פת מרובה ביום טוב, סתם אזוי יום טוב טאר מען נישט מאכן פת מרובה פת עבה אסאך ברויט, בית הלל מתירין, בית הלל זענען יא מתיר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער. אף הוא אמר שלשה דברים להקל, פריער האט מען געזען דריי חומרות צו רבן גמליאל, דא וועט מען זען דריי קולות, די ערשטע קולא איז געווען מכבדין בית המיטות, אז מען מעג אויפקערן בית המיטות דאס א פלאץ ווי די בעטן זענען געווען דארט מען רעדט נישט בעטן פון שלאפן, רש"י זאגט מען רעדט די פלאץ ווי מען עסט, אמאל פלעג מען ליגן אויף אזא בעטן עסן, געווען אזא צימער מיט אסאך בעטן, האט רבן גמליאל מתיר געווען אויפצוקערן די צימער יום טוב, און באלד וועט מען זען די חכמים האבן גע'אסר'ט, וואס פשט פון די מחלוקת, ווי רש"י ברענגט, ווייל ס'דא א חשש פון אשוויי גומות פון מאכן גראד טאמער ס'דא א לאך אין די ערד און מען בעזעמט אויף, איז קוקט עס אויס ווי בונה און מען פילט אן די לעכער, איז די חכמים האבן פארדעם גע'אסר'ט, אבער רבן גמליאל האט מתיר געווען, האט געהאלטן ס'א דבר שאינו מתכוון און א דבר שאינו מתכוון איז מותר. די צווייטע זאך וואס רבן גמליאל האט מיקל געווען איז ומניחין את המוגמר ביום טוב, מען מעג לייגן אזעלכע לבונה אזא שמעקעדיגע בשמים אויף קוילן זאל גוט שמעקן יום טוב, וועמיר זעהן אין די גמרא וואס די מחלוקת איז לגבי דעם, און די דריטע זאך וואס רבן גמליאל האט מיקל געווען איז אז ועושין גדי מקולס בלילי פסחים אז היינט נאכן חורבן מעג מען נאכמאכן דעם קרבן פסח, ס'טייטש פסח ביינאכט מעג מען נעמען א גדי און עס בראטן אזוי ווי שטייט אין פסוק ראשו על כרעיו ועל קרבו, מען נעמט די געדערעם און מען לייגט עס אויף די זייטן אזוי בראט מען עס, מקולס, זאגט רש"י איז א לשון פון מזוין אזוי מיט געווער, אזוי פלעגט מען מאכן די קרבן פסח, ס'טייטש אז רבן גמליאל האט מיקל געווען און ער האט עס געלאזט טון, וחכמים אסרין, חכמים האבן גע'אסר'ט די אלע דריי זאכן, און ביי די אלע דריי זאכן איז געווען א טעם פארוואס זיי האבן גע'אסר'ט, די מכבדין בית המיטות האט מען געזען די טעם איז אלס חשש פון אשוויי גומות, גראד מאכן לעכער, די סיבה וואס זיי האבן גע'אסר'ט פון להניח את המוגמר אנצושמעקן מיט געשמאקע בשמים יום טוב איז ווייל אפילו טאקע מען קען דאס רופן אוכל נפש אבער עס איז נישט קיין דבר השווה לכל נפש נאר מפונקים האבן ליב געשמאקע שמעקן סתם מענטשן האבן דאס נישט ליב מילא הייסט עס נישט אוכל נפש לויט די חכמים און די זעלבע זאך לגבי עושין גדי מקולס בלילי פסחים האלטן די חכמים מען טאר דאס נישט טון ווייל עס קוקט אויס ווי די קרבן פסח מילא קוקט עס אויס ווי מען איז אוכל קדשים בחוץ און מען עסט קדשים אינדרויסן פון בית המקדש וואס דאס טאר מען נישט טון, דערפאר האבן די חכמים גע'אסר'ט. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, מחלוקת, די גאנצע מחלוקת דא, וואס מען האט געזען די משנה, די צווייטע מחלוקת, צו מניחין את המוגמר ביום טוב צו נישט, דאס איז לגמר, וואס טייטש, לייגן בשמים אונטער בגדים, אמאל געווען די מנהג מען האט געלייגט די בשמים אויף די קוילן אונטער בגדים, די בגדים האבן קריגן א גוטע שמעק, דארט איז דא א מחלוקת צווישן רבן גמליאל און די חכמים, אבל להריח, אז איינער וויל סתם גוטע א גוטע שמעק אין שטוב ער וויל שמעקן א גוטע גרוך דברי הכל מותר איז יעדער מסכים אז דאס מעג מען טון פארוואס ווייל דאס איז ממש אוכל נפש א מענטש איז זיך מחיה מיתיבי פרעגט די גמרא אויף דעם א קשיא פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא אין מכבדין בית המיטות ביום טוב ושל בית רבן גמליאל מכבדין אזוי ווי מען האט געזען די משנה אמר רבי אליעזר בן צדוק, איז רבי אליעזר בן צדוק זאגט פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, איך בין אסאך מאל געגאנגען מיט מיין טאטן צום שטוב פון רבן גמליאל, ולא היו מכבדין בית המיטות ביום טוב, און מען האט זיך נישט אזוי געפירט, נאר וואס דען, אלא מכבדין אותן מערב יום טוב, פאר יום טוב האט מען אויפגערייניגט די שטוב דארט, ופורסין עליהם סדינין מען האט געלייגט אזעלכע טישטעכער ליילעכער אויף די ערד, למחר כשאורחים נכנסין, מסלקין את הסדינין ונמצא הבית מתכבד מאליו די נעקסטע טאג מ'האט געגעסן א סעודה נאכן סעודה האט מען אוועק גענומען די ליילעכער פון די ערד איז פשט די ערד איז אויפגעקערט געווארן אבער מ'האט נישט באמת געקערט אין שטוב פון רבן גמליאל אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו ר' אליעזר בן צדוק כ'ווייס וואס דו רעדסט אם כן אף בשבת מותר לעשות כן אפילו שבת מעג מען אזוי טון אויף דעם איז אוודאי נישט דא קיין מחלוקת צווישן רבן גמליאל און די חכמים נאר אוודאי מוז טאקע זיין אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה אז רבן גמליאל בית רבן גמליאל האט מען יא געבעזעמט ווייל רבן גמליאל האט יא געלאזט בעזעמען ווייטער ואין מניחין את המוגמר ביום טוב ושל בית רבן גמליאל מניחין, אזוי האט מען געזען. אמר רבי אליעזר בר צדוק, זאגט ער פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, ולא היו מניחין את המוגמר ביום טוב, מען האט זיך נישט אזוי געפירט, אלא וואס האט מען יא געטון, מביאין ערדסקאות של ברזל, מען האט גענומען אזעלכע אייזערנע קאסטענעס מיט לעכער אין דעם, ומעשנין אותן מערב יום טוב, מען האט עס אנגעפילט מיט בשמים און מיט רויעך אזוי פון פאר יום טוב, ופוקקין נקביהן מערב יום טוב, און מען האט פארשטאפט די לעכער, און למחר כשאורחים נכנסין, פותחין את נקביהן, ונמצא הבית מתגמר מאליו, יום טוב האט מען געעפנט די לעכער, האט זיך אליין די שטוב אנגעשמעקט, אבער נישט פשט מ'האט פאררויכערט בשמים יום טוב. אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי אליעזר בן צדוק, ס'קען נישט זיין, ווייל אם כן אף בשבת מותר לעשות כן, שבת מעג מען דאס אויך טון ביי דעם איז נישט דא קיין מחלוקת, ובמילא אוודאי איז טאקע געווען א מחלוקת צווישן רבן גמליאל און די חכמים צו מען מעג טאקע מאכן מוגמר צו מען מעג גוט אנשמעקן יום טוב, אבער על כל פנים דאס זעהן מיר דא אז די גאנצע מחלוקת דא איז נישט צו מען מעג אנרייכעווען בגדים, נאר די מחלוקת איז צו מעג מאכן א גוטע שמעק צו נישט. צו עפענען די ערדסקאות די פושקעס מיט די לעכער, טאקע דא מחלוקת צו מ'האט עס פארשטאפט פון פאר יום טוב צו געמאכט יום טוב, אבער על כל פנים מ'רעדט דא פון א שמעק, נישט פון פארשמעקן בגדים, אלא אי איתמר הכי איתמר זאגט טאקע די גמרא אנדערש, אמר רב אסי מחלוקת להריח, די גאנצע מחלוקת איז טאקע צו מ'מעג מאכן די גוטע שמעק צו נישט, אבל לגמר אסור אויף צו מאכן בגדים זאלן גוט שמעקן אוודאי דאס טאר מען נישט ווייל דאס קוקט אויס ווי מ'איז מתקן בגדים, אויף צו מאכן א גוטע שמעק דארט איז דא א מחלוקת צו דאס הייסט א דבר השווה לכל נפש צו נישט, צו דאס הייסט אוכל נפש צו נישט, וואס רבן גמליאל האט מיקל געווען און די חכמים האבן מחמיר געווען.